היינט נאכט רעדט הרב רבי אביגדור מילער רעדט פון כלל ישראל ווי שפיציעל כלל ישראל איז און ווי די איינציגסטע פאלק וואס כלל ישראל איז און כלל ישראל מיט די תורה איז איינס כלל ישראל אן קיין תורה איז גארנישט און ער רעדט ארום ער זאגט מצרים ווער ווייסט נאך היינט צו זאגן פון א מצרי? יאנקי דו ווייסט צו זאגן היינט נאך דא א מצרי? ס'איז נישטא, מצרים איז געווען אמאל א ריזיגע מצרים, געווען די רייכסטע לאנד, זיי האבן געהערשט אויף א גרויסע חלק פון די וועלט, ווי זענען זיי היינט מצרים? גאון. האסט רוימען? קענסט איינע רוימען? ס'דא די שטאט רוים וואס שטייט, ס'איז א קליינע לאנד, אבער איז נאך דא רוימען, דו ווייסט ווי שטארק די רוימען זענען אמאל געווען, זיי האבן געהערשט אויף די גאנצע וועלט, גאון. כמעט, כ'ווייס נישט די גאנצע, כמעט די גמרא זאגט ווי רייך זענען זיי געווען, אחשורוש, ווי איז אחשורוש? מהודי ועד כוש איז ער געווען קעניג. גאון. בבל, ווי זענען די בבל מענטשן? גאון. ווי איז עמון, ווי איז מואב, אלעס, כנען, אלעס איז גאון גאון. ווער בלייבט? דער אידעלע. דער אידעלע וואס מען שלאגט אים, וואס מען פייניגט אים, וואס מען דרוקט אים. יא.

האסט כלל ישראל די קליינע פאלק וואס מען שלאגט זיי און מען פלאגט זיי און מען שיקט זיי פון איין פלאץ צום צווייטן און בעצם וואלט געזאלט זיין די לעצטע פאלק וואס דארף איבערלעבן אבער כלל ישראל איז דא. די לעצטע פאר, אלע פעלקער וואלטן וואלט געמאכט מער סענס טאמער זיי וואלטן איבערגעלעבט. אז כלל ישראל לעבט איבער די אלע צרות און אלע שוועריקייטן מאכט באמת בכלל נישט קיין סענס. נאר וואס, כלל ישראל איז דא, זאגט ער פארוואס איז כלל ישראל דא זאלסטו וויסן, כלל ישראל איז דא ווייל זיי באהאפטן זיך אין די תורה, אונז האבן באקומען א תורה פון בארג סיני און אונז גייען נישט אוועק פון דעם. דו ווייסט יאנקי, די זעלבע תפילין וואס דו טראגסט אדער וואס דו גייסט טראגן האט דיין זיידע, דיין עלטער זיידע, דיין עלטער עלטער ביז צוריק צו הייסט אידן האבן געטראגן די זעלבע פאר תפילין, דו האסט געוויסט דאס? יאנקי, די זעלבע פאר תפילין, וואס שטייט אינעווייניג איז די זעלבע, עס האט זיך נישט געטוישט, העזנט טשעינדזשד, ס'איז פונקטליך די זעלבע, די זעלבע טאג שבת וואס דו האלסט האבן שוין געהאלטן טויזענטער טויזענטער אידן פאר טויזענטער טויזענטער יארן, יעדע יום טוב יעדע יעדע יעדע שמחת תורה, יעדע סוכות, פסח, יעדע אלע הלכות, ספירת העומר, האבן אידן געציילט, אידן טויזנט יאר, מען רירט זיך נישט אוועק, און דאס איז וואס האלט אונז, די תורה האלט אונז, און וואס גייט איבערגעבן פון איין קינד צום צווייטן, צום צווייטן, וואס איך האב באקומען פון מיין טאטע און ער פון זיין טאטע, און וואס איך געב פאר ענק, און אזוי גייט עס צוריק ביז צו מתן תורה און גארנישט טוישט זיך, חס ושלום וויל קומען איינער זאגט ניין די תורה איז שוין אלטמאדיש, די תורה איז שוין נישט מער, היינט האט זיך אלעס געטוישט, זאלסט אים זאגן ניין, די תורה טוישט זיך נישט, די תורה גייט זיך נישט טוישן, די תורה איז די תורה וואס אונז האבן, און דאס בלייבט, און דאס וואס משה רבינו האט אונז געגעבן, און ס'גייט זיך קיינמאל נישט טוישן, און איינער זאגט דיך אז ער וויל עס טוישן, זאלסט אים אוועק שיקן, נישטא אזא זאך, די תורה גייט זיך נישט טוישן און ס'האט זיך נישט געטוישט, יא ליידער ס'מענטשן האבן פרובירט, מען האט פרובירט צו מאכן ארץ ישראל, מען האט פרובירט צו מאכן נייע עברית, דאס ברענגט, זאגט הרב אביגדור דאס איז אלעס נישט אידישקייט, אידישקייט איז אונזער תורה וואס אונז האבן באקומען פון משה רבינו, וואס אונזער משה רבינו האט געגעבן פאר די זקנים, זקנים פאר די נביאים, אנשי כנסת הגדולה, אלעס אזוי אראפ פון איין דור צום צווייטן. דאס איז די תורה און ס'גייט זיך קיינמאל נישט טוישן, און דאס איז אונזער חיוב וואס אונז דארפן ווייטער מאכן, דאס אויסלערנען פאר אונזערע קינדער, און אונזערע קינדער פאר זייערע קינדער, און פאר זייערע קינדער, און אזוי האלט זיך האלט זיך כלל ישראל, ס'איז אזוי ווי א קייטל, ווען מען האט אסאך שטיקלעך אינעווייניג, יעדער האלט זיך, טאמער איינס עפענט זיך וואס געשעהט? פאלט צאם דער שטריק. דאס איז אונזער דזשאב. אונזער דזשאב איז צו האלטן צאם די קייטל פון אידישקייט און צו ווייטער פירן זיך אידיש און זיך ווייטער אויפפירן אין די וועג פון די אייבערשטער און אזוי וועט זיך כלל ישראל ווייטער האלטן ביז ביז משיח קומט און ס'וועט דער אייבערשטער אויפבויען די בית המקדש. און חס ושלום אויב איינער